אה! גוט מארגן! וואט א ביוטיפול דעי! סאו משה איז אריינגעקומען מיט א אינטערעסטינג קוועשן, משה דער דייקן, ער פרעגט אזוי, ס'שטייט אנפאנג סדרה אז יעקב אבינו בעט יוסף ועשית חסד ואמת ועשית עמדי חסד ואמת טייטש דארטן רש"י אז א חסד וואס מ'טוט מיט א מת איז א חסד של אמת פארוואס ווייל אינו מצפה לתשלום גמול שטייט אבער שפעטער אין פרשה אז יעקב אבינו געבט א ברכה פאר יוסף אז כ'גיי דיך געבן שכם אחד על אחיך איז איינע פון די וועגן פון רש"י, ווער ס'געדענקט, שכם אחד על אחיך, איך גיי דיך געבן, ליטערעלי, די לאנד שכם, וואס דארטן גייט מען דיך באערדיגן. און וואס איז דאס? פארוואס געב איך דיר עס? ווייל דאס זאל זיין א תמורה פאר דעם, אלס א שכר אויף דעם וואס דו גייסט דיך מטפל זיין מיט מיין קבורה. סאו באקומט יוסף יא א תשלום גמול אז ער באערדיגט יעקב אבינו אדער ער באקומט נישט קיין תשלום גמול? זייער א גוטע קשיא, אויב איינער האט א תירוץ זאל מען אריינקומען, סאו אונז האלט מיר דא אביסל אריין אין רביעי, קאפיטל מ"ט פסוק ה', סאו יעקב אבינו האט אנגעהויבן, מיט זיין דברי תוכחה און ברכות וואס ער געבט פאר זיינע קינדער פאר ער ווערט נפטר, און ער האט אנגעהויבן מיט זיין ערשטע קינד ראובן, און ער האט געזאגט פאר ראובן פארוואס ער איז נישט זוכה צו די צו די צו די מלוכה, און יעצט גייט ער צו די נעקסטע צוויי קינדער שמעון און לוי און ער זאגט זיי אויך עטס צוויי זענט אויך באקומטס אויך נישט די מלוכה, און מ'וועט שוין זען פארוואס, זאגט זאגט יעקב אבינו פאר זיינע קינדער שמעון ולוי אחים, עטס זענטס ברידערס, לכאורה אלע שבטים זענען ברידערס, נאר ענק זענען עפעס ספעציעלע ברידערס וואס מאכן זיך אליינס. נעמען מעטערס אינטו דעיר אוין הענדס, זיי מאכן זיך אליין אפ אז מען גייט הרג'נען א שטאט, אויך מאכן זיי אפ אז מען גייט פארקויפן יוסף, כלי חמס, די, ענק האבן גערויבטע כלי זיין, די מידה פון רציחה האט עטס צוגערויבט פון עשו, מכרותיהם און עטס נוצט דאס אין ענקער וואוין ארט, זאגט דער הייליגער רש"י שמעון ולוי אחים, לכאורה אלע זענען ברידערס נאר ענק זענען ספעציעלע ברידערס בעצה אחת על שכם ועל יוסף, ווייל ס'שטייט דארטן ויאמרו איש אל אחיו, שטייט דארטן אז הנה בעל החלומות הלזה בא, סאו ווער זענען די ברידערס? ווער זענען די מענטשן? ווער איז דער איש אל אחיו וואס זאגט אז מ'גייט הרג'נען יוסף? און ועתה לכו ונהרגהו, מי הם? ווער קען עס זיין? אם תאמר ראובן, אויב וועסטו וועלן זאגן ראובן אדער יהודה, קען דאך נישט זיין, פארוואס הרי לא הסכימו בהריגתו, ווייל ביי ראובן שטייט, איז וישמע ראובן ויצילהו מידם און ביי יהודה שטייט מה בצע כי נהרג כי נהרג את אחינו יא? סאו זעט מען פון דעם אז ראובן און יהודה האבן נישט געקענט זיין די וואנס וואס האבן אפגעמאכט אז מ'גייט הרג'ענען יוסף. סאו אלא מאי, אם תאמר בני השפחות אז מ'וועלן זאגן אז די בני השפחות זענען די ויאמרו איש אל אחיו קען דאך אויך נישט זיין, הרי לא היתה שנאתם שלמה זיי האבן נישט אינגאנצן פיינט געהאט יוסף שנאמר ווייל ס'שטייט דאך והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה אז יוסף האט מחזק געווען די אנדערדאגס ער האט מחזק געווען די בני השפחות. ווער קען עס זיין? יששכר וזבולון קען דאך אויך נישט זיין, פארוואס? ווייל עס מאכט נישט קיין סענס אז זיי האבן גערעדט בפני אחיהם הגדולים מהם. אלא על כרחך מוז זיין אז מען רעדט דא פון שמעון ולוי, אז דער איש אל אחיו מיינט שמעון ולוי. סאו וועגן דעם, הם שקראם אביהם אחים, וועגן דעם רופט זיי יעקב אן דא ברידערס על שם די אחים ויאמרו איש אל אחיו, אז זיי האבן סיי געטון ביי די מעשה פון שכם, אויסגעהרג'עט דארטן שטייט קלאר אין די תורה, און אויך ביי יוסף שטייט איש אל אחיו, מוז עס זיין שמעון ולוי, ממילא וועגן דעם. זאגט זיי יעקב אז עטס זענטס אויך נישט ראוי פאר די מלוכה, כלי חמס, אומנות זו של רציחה, חמס הוא בידיהם, די אומנות, די מידה פון רציחה וואס עטס האט זיך באנומען סיי מיט יוסף און סיי מיט שכם, איז א גע'גנב'עטע מידה ביי ענק, ווייל דאס איז מברכת עשו היא זו, בעצם האט יצחק אבינו געבענטשט עשו על על חרבך תחיה, ער האט אים געגעבן די מידה פון רציחה, סאו אז עטס נוצט עס איז עס א גערויבטע מידה. אומנות שלו היא, ס'איז ס'געהערט צו עשו די רציחה, ואתם חמסתם אותה ממנו, אותה הימנו, די ענק האבן עס צוגעגזלט פון עשו און ענק האבן זיך באנוצט מיט דעם, מכרותיהם, סאו אונז האמיר אריינגעטייטשט אזוי ווי די צווייטע פשט אין רשי, באט קודם האט רשי א אנדערע פשט וואס איז די מכרותיהם, אז לשון כלי זין, די עקטשועל מכרותיהם איז א לשון פון כלי זין, הסייף בלשון יווני איז מכיר, קיצור, סאו. כלי חמס גערויבטע כלים מכרותיהם איז ענקער כלי זיין אזוי די ערשטע פשט אזוי ברענגט רש"י אראפ פון מדרש תנחומא אבער דבר אחר אז מכרותיהם איז בארץ מגורתם אז כלי חמס מיינט גערויבטע כלי זיין וואס ענק האבן זיך באנוצט מיט דעם מכרותיהם אין ענקער וואוין ארט בארץ מגורתם נהגו עצמם בכלי חמס אין ענקער וואוין ארט האבן ענק זיך באנוצט מיט די כלי חמס מיט די גערויבטע כלי זיין כמו מכורותיך ומולדותיך אזוי ווי דיין וואוין ארט און דיין געבורטס פלאץ. זעה איך אז מכורותיך מיינט א פלאץ, א וואוין ארט. וזהו תרגום של אונקלוס, אזוי טייטשט תרגום אז אין ענקער וואוין ארט האט ער זיך באנוצט מיט די מידה פון רציחה וואס ענק האבן געגזלט פון עשיו, ווייל עשיו האט דאך באקומען די ברכה פון על חרבך תחיה. סאו צו שמעון זאג איך אז בסודם אל תבוא נפשי. אין זיין אין זיין פארזאמלונג דארט ביי די מעשה פון זמרי בן סלוא, וואס מיר זאלן שוין זעהן רש"י די דיטעילס, זאל מיין נאמען נישט. דערמאנט ווערן, און אויך בקהלם פאר לוי זאג איך אז ביי די מעשה פון קורח ועדותו, אל תחד כבודי זאל מיין נאמען אויך נישט דערמאנט ווערן, ווייל וואס? ווייל כי באפם הרגו איש, מיט זייער כעס האבן זיי געהארגעט איש, מיינט די אנשי שכם, און וברצונם עקרו שור, און מיט זייער רצון האבן זיי געוואלט אויסרייסן דעם יוסף וואס איז נמשל לשור, לאמיר זען רש"י בסודם אל תבוא נפשי, זה מעשה זמרי, כשנתקבצו שבטו של שמעון, ווען די שבט פון שמעון האבן זיך צוזאמגענומען, להביא את המדינית לפני משה, דארט מיט די מעשה פון בלעם, די עצה פון בלעם הרשע, האבן זיי געוואלט, האבן זיי געברענגט די מדינית פאר משה רבינו, ואמרו לו, מען האט געזאגט פאר משה, זו אסורה או מותרת, מעג מען חתונה האבן מיט די מדינית אדער נישט? אם תאמר אסורה און אויב משה רבינו וועסטו מיר וועלן זאגן אז מען טאר נישט, בת יתרו מי התירה לך, ווער האט דיך מתיר געווען צו חתונה האבן מיט א גוי'טע פון די בת יתרו? סאו זאגט יעצט יעקב אבינו פאר שמעון, אל יזכר שמי בדבר, ביי די פארזאמלונג זאל מיין נאמען נישט דערמאנט ווערן, אזוי ווי ס'שטייט טאקע אין פסוק, זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני, און ס'שטייט נישט ולא כתב בן יעקב. איז טאקע מקוים געווארן די בקשה פון יעקב אבינו אז עס זאל נישט דערמאנט ווערן דארטן. און בקהלם, וואס איז די מעשה געווען, און פאר לוי זאגט ער אז בקהלם אל תחד כבודי, וואס איז דאס? כשיקהיל קורח, ווען קורח וועט צאמנעמען זיין גאנצע עדה, און מ'וועט קומען קריגן מיט משה רבינו שהוא משבטו של לוי, את כל העדה על משה ועל אהרן האבן זיי געקריגט דארטן, איז דעמאלטס אל תחד כבודי שם, אל יתיחד עמהם שמי, מיין נאמען זאל נישט דערמאנט ווערן דארטן ביי די מעשה, שנאמר ווען ס'שטייט טאקע אין פסוק דארטן קרח בן יצהר בן קהת בן לוי, און ס'שטייט נישט ולא נאמר בן יעקב, אבער דאס איז נישט געווען לעולם, ס'הייסט, נישט אז. אז לוי גייט קיינמאל נישט הייסן בן יעקב, ניין, דאס איז נאר געווען ביי לפי שעה ווען זיי האבן עובר געווען, אבער ווען ס'איז געווען ווען זיי האבן געטון גוטע זאכן ווערט יעקב אבינו יא אויסגערעכנט ווייל ס'שטייט דארטן אין דברי הימים כשנתיחסו בני קרח על הדוכן, שטייט דארטן אין פסוק הימן המשורר וואס ער איז בן קרח בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל, זעה איך דא פון דעם אז מ'האט יא עווענטשעלי אויס מ'רעכנט יא אויס לוי ווי ער איז א קינד פון יעקב, נאר ווען ס'קומט אזא פאל לפי שעה אז מ'טוט א עבירה דעמאלטס זאל מיין נאמען נישט דערמאנט ווערן. סאו האב איך געזען פון די הייליגע מהרל די גור אריה, ער שרייבט אז א רשע וואס האט יחוס האט בעצם מער הצלחה ווי א רשע אן יחוס, און מ'זעט אז עשו און ישמעאל זענען אסאך מער מוצלח מיט זייערע רשעות וויבאלד זיי שטאמען פון א הייליגע פון א הייליגע ארט, פארדעם האט יעקב אבינו געוואלט אז בשעת ווען מ'איז עובר אויף א עבירה זאל זאלן זיי נישט האבן קיין יחוס אז קרח זאל נישט האבן קיין יחוס און ער זאל האבן הצלחה קעגן משה רבינו. אל תחד כבודי, סאו לאמיר זיך פרעגן א קשיא, וואס מיינט אל תחד כבודי? דו זאלסט נישט דערמאנט ווערן, אדער ס'זאל נישט דערמאנט ווערן. ס'ווענדט זיך צו וועם איך רעד. תחד די תיו אנפאנג ווארט קען מיינען אדער ווען איך רעד צו א נקבה בלשון נסתר, וואס הייסט third person to א נקבה, רעד איך ס'זאל נישט דערמאנט ווערן מיין נאמען. און אויב רעד איך אבער דירעקטלי צו א זכר קען איך אויך נוצן די תיו אנפאנג ווארט אז דו זאלסט נישט דערמאנט ווערן. סאו ס'ווענדט זיך צו וועם מ'רעדט. סאו וואס מיינט די תחד? ס'זאל נישט דערמאנט ווערן מיין כבוד, אדער דו זאלסט נישט דערמאנט ווערן? ענטפערט רשי, וויבאלד כבוד, די ווארט כבוד איז דאך א לשון זכר הוא, ממילא ועל כרחך אתה צריך לפרש כמדבר אל הכבוד מוזטו איינזעצן אז די תחד איז דירעקטלי גערעדט נוכח צו א זכר, און ואומר אתה און ער רעדט צום כבוד און ער זאגט דו, דו מיין כבוד, כבודי דו מיין כבוד אל תתיחד עמהם דו זאלסט דיך נישט דערמאנען, סאו די טייטש פון אל תחד דו מיין כבוד זאלסט נישט דערמאנט ווערן אין זייער אין זייער אין זייער עבירה דארטן. און רשי ברענגט זיך א ראיה כמו לא לא תחד אתם בקבורה איז אויך א לשון נוכח צו א זכר דו זאלסט נישט סאו די תיו אנפאנג ווארט קען ווענדט זיך ווענדט זיך צו וועם מען רעדט רעד איך צו א נקבה מיט א תיו אנפאנג ווארט מיינט עס אז ס'איז א לשון נסתר א third person רעד איך צו א זכר מיט א תיו אנפאנג ווארט מיינט עס א לשון נוכח דו רעדסט דירעקטלי צו אים סאו דא מיינט עס וויבאלד איך רעד דירעקטלי צו א זכר איז די תיו אנפאנג ווארט פון תחד איז אז דו כבוד זאלסט נישט דערמאנט ווערן נישט ס'זאל נישט דערמאנט ווערן כאילו איך רעד צו א נקבה. זאגט דער הייליגער רשי כי באפם הרגו איש, ווער זענען די איש וועם זיי האבן געהארגעט מיט זייער צארן, אלו חמור ואנשי שכם, דאס איז חמור מיט די גאנצע שטאט שכם, און ואינו אי איי פארוואס זאגסטו א לשון יחיד, איין איש, נאר איין מענטש האבן זיי געהארגעט, ניין ווייל ואינם חשובים כולם אלא כאיש אחד, די גאנצע שטאט שכם איז נישט געווען חשוב אין זייערע אויגן נאר ווי איין מענטש, ממילא וועגן דעם נוץ איך אן א לשון יחיד, כי באפם הרגו איש, איין מענטש, כאילו די גאנצע שטאט איז געווען חשוב ביי זיי ווי איין איינציגסטער מענטש. וכן הוא אומר בגדעון שטייט דארטן והכית את מדין כאיש אחד, זאלסט אויסהרג'נען די גאנץ מדין אזוי ווי איין מענטש, דאס הייסט נישט ס'איז נישט דא איין מענטש אין מדין, נאר ס'איז אזוי חשוב ביי זיי ווי איין מענטש, וכן מצרים סוס במצרים שטייט דארטן ביי ביי קריעת ים סוף שטייט סוס ורוכבו רמה בים, איז נאר איין פערד און איין רייטוואגן האבן די מצרים געהאט? ניין זיי האבן געהאט אסאך, נאר וויבאלד ס'איז חשוב ווי איינס רוף איך עס א לשון יחיד. זאגט רש"י זהו מדרשו, אבער פשוטו, וואס איז פשוט פשט? אז אנשים הרבה קורין איש כל אחד לעצמו, אסאך מענטשן קענסטו, א גרופע פון מענטשן קענסטו רופן איש, אזוי ווי דו זאגסט ברענג אריין די וויין, ברענג אריין די פלייש, גייסט אריין ברענגען פליישן, גייסט אריין ברענגען אריין וויינען, אבער נאך אלץ רופסטו אן די זאך אלץ א שם דבר, סאו קענסטו דא אויך זאגן כי באפם הרגו איש, זיי האבן געהארגעט מענטשן. אפילו דו נוצט א לשון יחיד, באפם הרגו כל איש שכעסו עליו, יעדע מענטש וואס האט זיי אויפגערעגט האבן זיי געהארגעט, וכן וילמד לטרוף טרף אדם אכל, אז אז יחזקאל זאגט דארטן אז ער וועט אזוי לאנג פארציקן חיות ביז ער וועט זיך אויסלערנען וויאזוי מען פארציקט מענטשן אויכעט, סאו האסטו נאר אדם אכל איין מענטש האט ער געגעסן? ניין, ס'גייט ארויף אויף א לשון רבים, וועם וועלכע מענטש ער טרעפט וועט ער פארציקן און עסן, אדער וועלכע חיה ער טרעפט וועט ער פארציקן. וברצונם עקרו שור, סאו רצו זאגט יעקב אבינו פאר שמעון ולוי אז רצו לעקור את יוסף שנקרא שור, ענק האבן געוואלט אויסרייסן דעם יוסף וואס ער איז נמשל לשור, שנאמר שטייט דארטן אין וזאת הברכה, בכור שורו הדר לו, זעה איך אז משה רבינו האט דארטן אויכעט נמשל געווען יוסף צו א שור. עקרו, וואס מיינט דאס? אשריטר בלעז, סאו לשון את סוסיהם תעקר. סאו אויסרייסן, וויאזוי רייסט אויס א מענטש? וואס איז די פיזיקעל מינינג פון אויסרייסן א מענטש? אז מען רייסט אראפ די פיס, דו נעמסט אראפ די עיקר פון אים אז ער זאל נישט קענען גיין, ער זאל נישט קענען האבן קיין קיין קיום. ארור אפם, סאו זאגט יעקב אבינו ווייטער, ארור אפם, פארשאלטן זאל זיין זייער כעס, פארוואס? ווייל כי עז, ווייל דאס איז זייער א שטארקע כעס, און ועברתם כי קשתה, און זייער צארן איז מורא'דיג שווער, במילא איז א סכנה פאר זיי זיך צו דרייען צוזאמען, ווייל ס'קען נאך ארויסקומען אסאך שלעכטע זאכן, במילא אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל וועל איך זיי אפטיילן, אז אין מדבר זאל שבט לוי נישט אויסגערעכנט ווערן צווישן די שבטים, און ווער רש"י וועט זאגן נאך פשטים וויאזוי די אייבערשטער האט געמאכט אז שמעון ולוי זאלן זיין אפגעשיידט פון די אנדערע געמיינדעס, זיי זאלן נישט זיין צוזאמען, און זיי צו פארלירן די כח פון זייער כעס, דורך דעם וואס איך צוטייל זיי, זאגט די הייליגע רש"י ארור אפם כי עז, אפילו בשעת תוכחה לא קילל אלא אפם, אפילו ווען יעקב אבינו האט דא געגעבן מוסר רייד פאר זיינע קינדער, האט ער נישט געשאלטן זיי, נאר ער האט געשאלטן די עקשאן וואס זיי האבן געטון, די צארן וואס זיי האבן געהאט, וזהו שאמר בלעם, דאס האט בלעם געזאגט, מה אקוב לא קבה קל, וויאזוי קען איך שעלטן די אידן ווען די אייבערשטער האט זיי נישט געשאלטן, דאס הייסט אפילו ווען יעקב אבינו האט גערעדט מוסר שטרענג צו זיינע קינדער האט ער אויך נישט זיי געשאלטן, נאר ער האט געשאלטן זייערע עקשאנס, און דאס איז א לעסן טאקע פאר אונז פאר חינוך, נישט אז דו ביסט נישט גוט, נאר די עקשאן וואס דו האסט יעצט געטון איז נישט גוט, די זאך וואס דו טוסט דארפסט דיך פארבעסערן, אבער נישט אז דו ביסט גוט, דו ביסט א לעכטיגע אור, דו ביסט אייביג גוט. זאגט דער הייליגער רשי אחלקם ביעקב אפרידם זה מזה, וויבאלד ענק זענען דעינדזשערעס צו זיין צוזאמען מילא זאגט זיי יעקב אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל ס'הייסט אפרידם זה מזה כ'וועל זיי אפטיילן איינער פונעם צווייטן אז וואס שלא יהא לוי במנין השבטים שטייט דארטן אין במדבר שטייט עס את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל זעהט מען אז מ'האט נישט אויסגערעכנט שבט לוי כדי זיי אפצוטיילן פון שבט שמעון, כדי ווייל ווייל זיי זענען זיי זענען דעינדזשערעס צו זיין צוזאמען, והרי הם חלוקים, דבר אחר, און נאך א פשט איז, ווייל דא שטייט דאך עס איז א כפל הלשון, שטייט אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל, סאו רשי האט לכאורה געדרוקט, און מ'קען אפילו זאגן אז דער דבר אחר איז פשוט צו פארענטפערן די ואפיצם בישראל, דאס הייסט, אחלקם ביעקב אז מ'וועט נישט אויסרעכענען שבט לוי אין אין מדבר, פיין, און ואפיצם בישראל איז אז אין לך עניים וסופרים ומלמדי תינוקות אלא משמעון, דאס הייסט פון שמעון, פון שבט שמעון איז דא אסאך ארעמעלייט, און ס'איז דא אסאך רעבעס און אסאך סופרים. און אויך כדי שיהיו נפוצים, זיי זאלן זיין צעשפליטערט און דארפן מחזיר זיין על הפתחים. און זעלבע זאך בשבטו של לוי, עשאו מחזיר על הגרנות האבן זיי האט דער אייבערשטער געמאכט אז שבט לוי זאל דארפן ארומגיין צו די פלעצער וואו מענטשן נעמען צאם זייערע תבואות, כדי אויפצופיקן זייערע תרומות און מעשרות פאר זייער סורווייוועל. סאו וויבאלד בני לוי זענען די בני תורה, נתן לו תפוצתו דרך כבוד, אבער בעצם האבן זיי די זעלבע אוטקאם ווי שבט שמעון אז ביידע זענען מחזיר על הפתחים, און ס'נישט דא נאך אזא זאך וואס האמבלט מער א מענטש, וואס מאכט א מענטש מער פאר א נכנע, ווי דארפן זיין מחזיר על הפתחים, דארפן צוקומען צו יענעם, און אויך וויאזוי קענסטו זיין אין כעס ווען דו קומסט בעטן יענעם זאל דיר געבן עסן, אז דו קומסט אריין מיט כעס שיסט מען דיך ארויס, דארפסט אריינקומען מיט שיינעם, סאו ס'איז נישטא קיין בעסערע וועג וויאזוי יעקב האט געטראפן צו צוברעכן זייער כעס, אראפנעמען זייער, זיי צו מאכן נכנע, נאר דורכן זיי מאכן זיין, אז זיי זאלן זיין מחזיר על הפתחים. סאו מילא יעצט אז מען האלט שוין דא ביי די פערדע שבט, ראובן שמעון ולוי, האט יהודה געשטאנען אין די זייט און ער געהערט ווי, זיי באקומט באקומען פעטש. האט ער אויך אנגעהויבן מורא צו האבן אפשר וועט אים זיין טאטע מוסר זאגן אויף דעם וואס ער האט עובר געווען דארטן מיט תמר, האט ער זיך אזוי ווי אוועק געדרייט ער איז אוועק געגאנגען בעקווארדס האט אים אבער יעקב צוריק גערופן ניין יהודה דו ביסט אנדערש פון דיינע ברידערס אתה יודוך אחיך דיר וועלן דיינע ברידערס מודה זיין אז דיר קומט זיך די מלוכה פארוואס ווייל דו האסט מודה געווען אלעס איז יהודה די ווארט יהודה איז מודה זיין דו וועסט, וויבאלד דו האסט דיך מודה געווען און געזאגט צדקה ממני, האסט גענומען אונערשיפ פאר דיינע עקשנס, און ממילא וועגן דעם יודוך אחיך וועלן דיינע ברידערס מודה זיין אז דיר קומט זיך די מלוכה, ידך בעורף אויביך דיינע הענט וועט הרג'נען דיינע פיינט פון זייער גענאק, וואס הייסט פון זייער בעק, וואס הייסט בשעת ווען זיי וועלן אנטלויפן פון דיר וועסטו זיי דעריאגן, און דו וועסט זיי קענען אויסהרג'נען, און ישתחוו לך בני אמך, און אלע דיינע ברידערס וועלן זיך בוקן צו דיר, וואס הייסט די מלוכה גייט זיין פון. בני יהודה, די מלכות בית דוד, די משיח צדקינו, אלעס גייט דאך שטאמען פון שבט יהודה, סאו יעדער וועט זיך בוקן צו דיר און מיר אלע וועלן מודה זיין אז דיר קומט זיך די מלוכה ערליך. סאו זאגט רשי, יהודה אתה יודוך אחיך, לכאורה וואלט ווען געשטאנען אותך יודוך אחיך, וואס איז די אתה? נו לפי שהוכיח את הראשונים בקנטורים, וויבאלד יעקב אבינו האט געגעבן אזעלכע שטרענגע רייד פאר די ברידערס ביז אהער, יהודה איז געשטאנען אן די סייד ליינס און ער האט געהערט ווי יעדער כאפט פעטש, התחיל יהודה נסוג לאחוריו האט ער זיך אויך צוריק געקערט פארוואס אז שלא יוכיחנו על מעשה תמר אז יעקב זאל אים נישט געבן א מוסר פארציע אויף זיין עבירה מיט תמר וקראו יעקב בדרך דברי ריצוי האט אים יעקב צוריק גערופן ניין ניין ניין ניין קום צוריק יהודה לא אתה כמותם דו ביסט נישט אזוי ווי זיי וועגן דעם ניצט די תורה א לשון יהודה אתה יודוך אחיך דו דו ביסט אנדערש פון יעדעם איינעם. אז וואס אז דו ביסט יא ראוי פאר מלכות, די ערשטע דריי האב איך נישט געקענט געבן די מלוכה, ראובן פאר זיינע סיבות, און שמעון ולוי פאר זייערע סיבות, אבער דו, דו ביסט יא ראוי פאר די מלוכה, ידך בעורף אויביך, און דאס גייט מקיים ווערן בימי דוד, וואס שטייט דארט אין פסוק ואויבי תתה לי עורף, אז דוד המלך האט געהארגעט זיינע פיינט פון זייער גענאק. בני אביך, על שם שהיו מנשים הרבה, וויבאלד יעקב אבינו האט געהאט פיר אנדערע ווייבער, לא אמר בני אמך כדרך שאמר יצחק, יצחק האט געזאגט וישתחוו לך בני אמך, פארוואס ווייל ער האט געהאט איין ווייב, סאו אלע זיינע קינדער זענען געווען ברודערס פון די זעלבע ווייב, אבער יעקב אבינו האט דאך אפאר ווייבער, מילא ווען ער וויל זאגן אז אלע דיינע ברודערס, דארף ער דאך זאגן בני אביך. סאו זאגט ער ווייטער, זאגט יעקב ווייטער פאר יהודה, גור ווי א יונגע לייב, און אריה אזוי ווי א אלטע לייב, יהודה, וועט זיין, וועט זיין די שבט יהודה, און מ'וועט שוין זען רשי פארוואס ער דארף זאגן סיי יונגע לייב און סיי אלטע לייב, און מטרף בני עלית, און וויבאלד פון די פארצוקעניש פון יוסף האסטו. אים געוואלט ארויסראטעווען, אזוי ווי ס'שטייט טאקע אז מה בצע כי נהרוג את אחינו אז יהודה האט זיך אנגענומען פאר יוסף, סאו מטרף בני עלית דו האסט דיך ארויסגעצויגן פון די פארצוקעניש פון מיין זון, און כרע רבץ כאריה און דיין שכר וועט זיין אז כרע רבץ כאריה אז אז דיינע קינדער בשעת די מלוכה פון שלמה המלך ווי שטייט דארטן אין פסוק ווי רשי וועט אראפברענגען אז איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו אז ס'איז געווען דארטן מורדיגע שלווה, סאו אלע פעלקער. וועלן אזוי ווי לאזן לאזן די אידן בשלווה בזמן וואס דיין קינד וואס דיין אייניקל שלמה גייט געוועלטיגן וכלביא מי יקימנו און זיי וועלן זיצן אזוי ווי ווי פוילע לייבן וואס קיין איין פאלק און קיין איין אומה גייט זיי נישט קענען אויפשטעלן גייט זיי נישט קענען דיסטורבן זאגט די הייליגע רשי גור אריה סאו לכאורה איז עס א דאפלט לשון גור איז א יונגע לייב אריה איז א אלטע לייב וואס איז די דאפלט לשון? על דוד נתנבא ער האט נתנבא געווען אויף דוד המלך ווייל בתחילה גור בהיות שאול מלך עלינו ווי אנפאנג פון דוד המלך'ס מלוכה איז איז ער נאכנישט געווען געהעריג קיין קיין מלך נאר שאול המלך איז געווען קעניג נאר ער איז געווען דעמאלטס קאנסידערט ווי א יונגע לייב וואס דעמאלטס שטייט אין פסוק ואתה היית המוציא והמביא את ישראל ווייל דוד דוד המלך איז דעמאלטס געווען שאול המלך האט אויפגענומען דוד המלך אלס די שר צבא און ער פלעגט פירן די מלחמות. מילא וועגן דעם איז ער נמשלה לגור פאר ער איז געווארן עקשול קעניג, אבער ולבסוף ווען מ'האט אים שוין יא געזאלבט פאר א קעניג איז אריה איז ער נמשלה צו א געהעריגע אלטע לייב כשהמליכוהו עליהם, און וזהו שתרגם אונקלוס שלטון יהא בשירויא און דאס בשירויא טייטשט בתחילתו דאס הייסט אנפאנג איז ער נאר געווען א שליט און הערשט נאכדעם וואס איז נמשלה לגור און הערשט נאכדעם איז ער געווארן א מלך וואס איז נמשלה לאריה.

אז ער האט חושד געווען אז אז יהודה איז די וואן וואס האט געהארגעט יוסף, פארוואס? ווייל יהודה איז דאך געווען דער מלך, ממילא אז יעצט יוסף קומט מיט חלומות אז ער גייט זיין מלך, קען דאך יהודה זיין לכאורה געטרעטנט אז מען גייט אים צונעמען די מלוכה, ממילא האט יעקב געהאט א חשד אז דער יהודה איז געווען די וואן וואס האט אים אוועק אפגעווישט פון וועג. און וזהו יהודה שנמשל לאריה וועגן דעם איז חיה רעה אכלתהו אז ער נמשל אז ער האט געטראכט אז ס'איז יהודה וואס ער איז נמשל לאריה האט אים אויפגעגעסן האט אים פארציקט אבער יעצט זאגט אים יעקב אבינו איך זעה אבער אז בני עלית סלקת את עצמך דו האסט דיך אוועקגעצויגן פון אים הרג'נען ואמרת און דו האסט געזאגט פאר דיינע ברידערס מה בצע כי נהרגני כי נהרג את אחינו איז זעה איך פון דעם אז דו האסט דיך ארויסגעצויגן פונקט פארקערט דו האסט געמאכט עקשן אז מ'זאל אים נישט הרג'נען אנדערש ווי איך האב דיר חושד געווען און וכן בהריגת תמר שהודה די זעלבע זאך בהריגת תמר. וואס מען וואלט ווען געדארפט פארברענען תמר האט זיך יהודה מודה געווען און געזאגט צדקה ממני און איר געראטעוועט פון טויט, לפיכך וועגן דעם איז דיין שכר וועגן די צוויי מאל וואס דו האסט זיך ארויסגעצויגן פון הרג'נען, איינמאל הרג'נען יוסף און איינמאל הרג'נען תמר, איז דיין שכר אז כרע רבץ אז בימי שלמה וועט זיין א רואיגקייט אין כלל ישראל און ס'וועט זיין איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. און אויכעט וכלביא מי יקימנו אז ס'וועט זיין אז קיין איין מלוכה וועט נישט קענען קומען מלחמה האלטן און דיסטורבן די פיעס פון אידישע קינדער, דאס אלעס וועט מקוים ווערן בימי שלמה, אלס א שכר אויף דעם וואס דו האסט דיך אוועקגעצויגן פון הרג'נען די צוויי, די יוסף און תמר. און יעקב אבינו ווינטשט ווייטער פאר יהודה אז לא יסור שבט מיהודה, די שבט, די די די געוועלטיגונג, די די שליטה, די מלוכה פון שבט יהודה וועט נישט אוועקגיין פון יהודה, און ומחוקק, און ס'וועט אויך נישט זיך אפטוהן די רבי'ס וואס לערנען תורה מיט תלמידים מבין רגליו. עד כי יבוא שילה ביז משיח צדקנו וועט קומען, וואס דעמאלטס וואס דאס ומחוקק מבין רגליו וועט דאך זיין נאך די נאך די אפילו נאך דעם וואס וואס ס'איז דא די חורבן הבית און ס'טוט זיך שוין אפ די מלכות בית יהודה איז שוין אווער און ס'איז דא א חורבן די עולם איז אין גלות דאך ומחוקק מבין רגליו וועט זיך נישט אפטוהן די תלמידי חכמים וואס וועלן לערנען תורה מיט די אידישע קינדער עד כי יבוא שילה ביז ווען משיח וועט קומען וואס דעמאלטס וועט די געהעריגע מלוכה צוריק גיין צו דיינע קינדער און ווייל משיח איז דאך א משיח בן דוד וואס שטאמט פון שבט יהודה און ולו און צו דעם משיח יקהת עמים וועט זיין א פארזאמלונג פון פעלקער אז אלע פעלקער ווען וועלן קומען אפגעבן כבוד פאר דעם משיח צדקנו זאגט די הייליגע רש"י לא יסור שבט מיהודה סאו שבט איז א לשון פון כח א געוועלטיגונג א שטעקן. סאו לא יסור שבט מיהודה, די געוועלטיגונג, די שליטה וועט נישט אוועקגיין פון שבט יהודה, סאו מדוד ואילך, פון דוד המלך און ווייטער, און נאך דעם, אפילו נאך דעם חורבן, וואס די מלכות בית דוד וועט זיך שוין האבן געענדיגט, איז אלו ראשי גליות שבבבל, וועלן נאך אלץ זיין די ראשי גליות, די העדס, פון כלל ישראל, ביי די אידן, אפילו אין גלות, שרודים את העם בשבט, וואס זיי פירן די פאלק מיט א שטעקן, שממונים על פי המלכות, וואס די מלכות שטעלט זיי אויף, און דאס זאגט יעקב אבינו פאר יהודה, אז די אלע וועלן אויכעט זיין, פון דיינע קינדער, און מחוקק מבין רגליו, און אזוי אויך אין גלות וועלן די מלמדים, וועלן פון דיינע קינדער זיין מרביצי תורה, וואס זיי וועלן אויפשטעלן תלמידים, וואס דאס איז א לשון פון מבין רגליו, ווייל תלמידים געפינען זיך צווישן די פיס פון זייערע רעבעס, און אלו נשיאי ארץ ישראל, וואס דאס איז די נשיאים פון ארץ ישראל, פריער האט מען גערעדט פון לא יסור שבט מיהודה, אז אין בבל וועלן די ממונים על פי המלכות זיין משבט יהודה, און אויך אין ארץ ישראל וועלן די רעבעס, די מרביצי תורה זיין פון די שבט יהודה, עד ביז ווען? עד כי יבוא שילה, עס הייסט מלך דוד ביז ביז ביז נאך נאך די מלכות בית דוד וועט זיך ענדיגען, די אידן וועלן גיין אין גלות וועט נאך אלץ זיין שררה סיי אין בבל און סיי אין ארץ ישראל מיט די מיט די מרביצי תורה, אבער ביז ווען משיח וועט קומען עד כי יבוא שילה מלך המשיח שהמלוכה שלו, וואס עס איז שילה איז נוטריקון שהמלוכה שלו, און וכן תרגמו אונקלוס, דעמאלטס. דעמאלטס וועט די עקשועל מלוכה צוריק גיין, וואס הייסט נישט נאר א שררה און און מרביצי תורה, נאר די עקשועל מלוכה וועט צוריק קומען צו דיינע קינדער פון פון משיח בן דוד. און אין מדרש אגדה, דאס איז עס וואס די תרגום אונקלוס טייטשט אז שילה איז נוטריקון מלך שהמלוכה שלו, אבער אין אין מדרש אגדה איז אביסל אנדערש אז שילה איז שי לו, עס הייסט מתנות צו אים, שנאמר יובילו שי למורא. אז מ'זאל ברענגען, אז די פעלקער וועלן ברענגען מתנות צו דעם מלך המשיח, פארוואס? ווייל זיי וועלן מורא האבן פון, פון גבורות השם דעמאלטס ביי, ביי די גאולה, ווען זיי, די גוים וועלן זען אזויפיל ניסים, וועלן זיי קומען ברענגען מתנות פאר משיח צדקינו, סאו, שילה איז שי לו, מתנות צו אים, אבער ביי ביידע פשטים גייט דאך לויטן, לויטן, לויטן קרי, נישט לויטן כתיב, ווייל די כתיב איז דאך א ה' צום סוף ווארט, באט מ'ליינט עס שילו. סאו לויט ביידע פשטים איז כאילו ס'וואלט ווען געשטאנען א ו' דארטן. איז יעצט ולו יקהת עמים, צו דעם מלך המשיח וועט זיין א פארזאמלונג פון פעלקער סאו רשי וויל זייער שטארק זאלסט נישט טועה זיין אז פשט פון דעם איז און צו אים וועלן זיך פארזאמלען פעלקער. ניין. די ווארט די טייטש פון יקהת איז ס'וועט זיין צו אים א פארזאמלונג. יקהת איז א שם דבר נישט א א לשון פעולה אז מ'וועט זיך פארזאמלען צו אים. און קענסט דיך לכאורה טועה זיין ווייל די י' אנפאנג ווארט. ווייל וועגן עה מאכט עס כאילו אויסקוקן ווי ס'איז א ווי עס איז א שם הפעולה און נישט קיין שם דבר, ווייל אויב וואלט עס ווען געווען א שם פעולה וואלט די קארעקט לענגוויטש געווען קהיית, ולו קהיית עמים נישט יקהת, זאגט אבער רשי ניין, אפילו ס'שטייט א יוד אנפאנג ווארט מיינט עס נאך אלץ און צו אים וועט זיין א פארזאמלונג פון פעלקער אסיפת העמים, איי דער יוד, שהיוד עיקר הוא ביסוד, די יוד איז די איז א חלק פון די יסוד, כמו יפעתך און דארטן איז עס אויכעט א שם דבר און נישט קיין שם הפעולה. איי, לכאורה אונזער לענגוויטש איז דאך קהיית נישט יקהת, נאר פעמים שנופלת ממנו, אסאך מאל פאלט די יוד אוועק, און אסאך מאל לייגסטו יא צו די יוד, אבער ביידע מאל האט עס די זעלבע מינינג, וכמה אותיות משמשות בלשון זה, האסט אסאך ווערטער וואס דו האסט אנפאנג ווארט א אות וואס ס'קען אדער יא זיין אדער נישט זיין און ס'טוישט נישט די מינינג פונעם ווארט, און והם אינטרדוסט דיך רשי צו א נייע קאנצעפט אין דקדוק, וואס ס'הייסט עיקר נופל, סא האסט א עיקר אות פון א ווארט, וואס אסאך מאל פאלט עס אוועק, אזוי ווי די נון פון נוגף און נושך. שטויסן און בייסן, קענסט דאך לכאורה זאגן ישוך, יגוף, נוצסט נישט אייביג דעם נון אנפאנג ווארט, דאך איז עס א חלק פונעם יסוד, די נון מאכט עס נישט, טוישט נישט די מינינג פון נוגף אז ס'מיינט שטויסן, קענסט זאגן יגוף, אלע מיני לשונות אן דעם נון, דאך ווען ס'איז דא א נון טוישט עס נישט די מינינג, ס'מיינט די זעלבע זאך, ס'איז א עיקר נופל, און זעלבע זאך א אלף פון די ווערטער אזוי פון אחותי באזניכם. אויך אבחת חרב, און אויך אסוך שמן, אסוך שמן, די אלע ווערטער האסטו א אלף אנפאנג ווארט, וואס איז אויך א עיקר נופל, און דו קענסט די אלע ווערטער נוצן אנעם אלף, און ס'האט נאך אלץ די זעלבע מינינג, אף זה דא, אונזער ווארט דא איז יקהת עמים, איז אסיפת עמים א פארזאמלונג פון פעלקער, נישט וועלן זיך פארזאמלען פעלקער צו אים, ניין, ס'איז נישט קיין לשון פעולה, נאר ס'איז א שם דבר, אסיפת עמים, צו אים וועט זיין א פארזאמלונג פון פעלקער. שנאמר, אליו גוים ידרשו אזוי ווי שטייט טאקע אין ישעיה אז צו דעם מלך המשיח וועלן גוים וועלן זיך פעלקער וועלן פעלקער קומען צו אים זיי וועלן זיי וועלן וועלן זיין אין זיין פרעזענס און ודומה לו שטייט אויך אין פסוק עין תלעג לאב ברענגט זיך רש י א ראיה ווי דער יקהת ביז יעצט האט רש י נאר מסביר געווען די קאנסעפט פון עיקר נופל אבער יעצט גייט רש י ברענגען א א ראיה פון משלי וואס דארטן שטייט אויך יקהת און דארטן איז אויך די מינינג א פארזאמלונג און נישט א שם הפעולה אז סהאט זיך פארזאמלט אדער סאמטינג לייק דעט עס שטייט אין פסוק דארטן עין תלעג לאב אז די אויגן טוען אפלאכן פונעם טאטן און ותבוז ליקהת אם און סטוט גרינגשעצן און צו די איינזאמלונג פונעם מאמען צו די פארזאמלונג פונעם מאמען איז רש י מסביר וואסערע פארזאמלונג פונעם מאמען לקיבוץ קמטים שבפניה מפני זקנתה צו די קאלעקשן פון קנייטשן אויף איר פנים ווייל זי איז שוין אלט געווארן, סאו די אויגן פון דעם יונג קינד טוט אפ טוט מבזה זיין טון טוט גרינגשעצן צו די פארזאמלונג צו די איינזאמלונג פון די פון די מאמע'ס קנייטשן אויפן פנים איז דארטן אויך פשט צו די פארזאמלונג נישט פון די אז ס'האט זיך פארזאמלט אדער אדער סאמטינג לייק דעט אדער א א א א שם א פעולה סאו דארטן צו די פארזאמלונג פון די מאמע'ס קנייטשן אויף איר פנים ובתלמוד ברענגט רש י א ראיה פון די גמרא שטייט דארטן דיתבי ומקהו אקהתא בשוקא דנהרדעא דארטן ווי עפעס א אמורא איז געזיצן און ער האט צוזאמגעזאמלט א פארזאמלונג אין די גאסן פון נהרדעא איז אויכעט א פארזאמלונג א שם דבר במסכת יבמות און ויכול היה לומר בעצם אזוי ווי אונז האמיר אנגעהויבן דעם רש י אז בעצם וואלט ווען דא געקענט שטיין אין הכא נמי אז ס'וואלט ווען געקענט שטיין קהיית עמים און דא שטייט יקהת נאר די יקהת די יוד פון יקהת איז א עיקר נופל. און מארגן וועט מען בעזר השם ממשיך זיין די ברכות פון יעקב אבינו צו זיין זון יהודה, זאלסטו מיר האבן א סוקסעספול דעי.